ייִדישע פֿאָלקסביבליאָטעק, רעדנדיקע ביכער, פֿון שלום אַש, אַ פֿראַגמענט פֿון תּהילים-ייִד, געלייענט פֿון אַבא איגלפֿעלד. אַכצן יאָר זענען פֿאַרבײַ זינט מיר האָבן דאָס לעצטע מאָל יחיאלן באַגעגנט. היינט איז ער דער באקאנטער יאנעווצער רבי וואס דאס פאלק האט געקרוינט מיטן נאמען דער תהילים-איד. ער איז צוריק געפארן אין זיין שטעטל אריין, ער איז געווארן רבי, און רבי עזריאל, דער איד מיט די אפגעפרוירענע פיס וואס האט אים דער ערשטער דערקענט, איז געווארן זיין שמש.

אין האַרבסט צעגיסט זיך עס און פֿאַרפֿלײצט דאָס שטעטל. אין די שטובן זיצן אָרעמע, באַשײדענע מענטשן, װאָס גײען אָן מיט זײער טאָג-טעגלעכער אַרבעט, בעל-מלאָכות, מענער-שנײַדער, קירזשנער, שוסטערס, בלעכערס, דאָרפֿסגײער און סידור-ייִדן. אין הייזל וואוינט ער אליין. האלטן זיך אויף ארום אים ארעמעלייט אורחים. זיי ווייסן אז ביים תהלים איד קען מען שטענדיג קיין נדבה באקומען. און צו עסן און טרינקען פעלט אויך נישט. אפט מאל מאכט זיך אז א רייכער קצב ברענגט צום רעבן א מתנה א זייטל פלייש, די פישערס די גרעסטע העכט און קארפן, די ארענדארן די מילכיקער ברענגען אים עופות פוטער, אייער, און נישט זעלטן טרעפט, אז אויך די פויערים און פויערטעס פון די ארומיגע דערפער פארפארן מיט זייערע חולאים אויף די פורלעך שטרוי אויסגעבעט צום אידישן רעבן, לאזן זיי אים איבער א מענדל אייער אדער א זעקל קארטאפל, א בינטל ציבעלעס, שיקט דאס דער רבי אויפן הויף ארויס צו די ארעמע לייט, און וויפיל מאל קומט פון אן אנדער שטאט א באלעבאס צו פארן מיט א קוויטל, הייסט דער רבי ער זאל די נדבות די ארעמע לייט צוטיילן, וועט ער געהאלפן ווערן. האלטן זיך דעריבער תמיד ארום אים אויף מחנות שנארערס וואס ווי קרויען ארום א שטויס מיט תבואה. ווארום פאר זיך אליין בעדארף ער גארנישט, קודם כל איז ער אליין, אן משפחה, ער האט אפילו א צווייט מאל חתונה געהאט נאכדעם ווי זיין ערשט ווייב רייזל איז געשטארבן אין קימפעט, ער האט געלעבט מיטן צווייטן ווייב א זעקס זיבן יאר, אפילו קינדער געהאט מיט איר וואס האבן זיך נישט געהאלטן, איין זון נאר איז איבערגעבליבן וועלכער איז שוין איצט דערוואקסן, לערנט ער אין דער פרעמד אין א בית מדרש מיט אנדערע ישיבה בחורים, ער וויל נישט אויסכאווען קיין יחסנים אויף אידנ'ס חשבון זאגט ער, צום סוף אבער איז זייער שלום בית צושטערט געווארן, די אישה וועלכע איז געווען פון גרויסן יחוס, א בת תלמיד חכם, א רבינ'ס א טאכטער, אפגעשטאמט פון בלויזן קוגל-פעטס רבנים פון טאטע'ס און מאמע'ס צד, האבן דורכאויס געוואלט פירן גרויסן שטאט, זי איז צו דעם געוואוינט געווען פון דער היים ביי איר פאטער דעם רעבן, ווי אויך ביי איר ערשטן מאן וועלכער איז געווען א רעבנס אן אייניקל. יחיאל אבער, געוואוינט צו א באשיידן ארעם לעבן, האט נישט געקאנט שלום מאכן מיט דעם פאראד וואס זיין ווייב האט געוואלט איינפירן, ער האט זי דעריבער פארלאזט און געוואוינט אין בית המדרש צוזאמען מיט די ארעמעלייט. סוף כל סוף איז געקומען צו א גט. פון דענסמאל אן לעבט יחיאל אן א ווייב. די למדנישע און רבנישע וועלט האט אפילו גרויס תרעומות אויף אים, שרוי בלא אישה, א איד אן א ווייב איז אן דער שכינה, אבער יחיאל מאכט זיך נישט דערויס, מיין משפחה זענען די ארעמעלייט, און ער איז שוין פון דענסמאל אן געבליבן אליין, האָט זיך געקליבן אַרום אים די אָרעמקייט און די פֿאַרלאָזנקייט, גענעכטיקט אין זײַן בית-מדרש, אין זײַן שטוב, דערגאַנגען צו זײַן בעט, באַלאַגערט זײַן טיש. זי, די אָרעמקייט און פֿאַרלאָזנקייט, איז געוואָרן זײַן ווײַב און זײַן מוטער, מיט איין וואָרט, זײַן משפּחה, וואָס ער האָט געטיילט מיט איר זײַן לעבן. אויף די ימים טובים וואס דער אנגעלויף ביי דעם תהילים איד ווערט זייער גרויס, נעכטיגן זיי אין די קאמערן און אין די שטאלן וואס זענען ארויסגעוואקסן ארום דעם שטעטל. אויפן הויף מאכן זיי א פייער און שטעלן ארויף א קעסל מיט געקעכטס צו קאכן. יחיאל האט געגעסן פון זייער געקעכטס וואס זיי האבן פאר אים אין שטיבל אריינגעבראכט. נאר נישט ארעמע לייט אליין זענען ארום אים. עס האָט זיך געקליבן אַרום אים כּלערליי פֿאַרלאָזענע מענטשן, עס האַלטן זיך אויף אַרום אים נאַראָנים און משוגעים. איינער, חיים נאַר, אַ הויכער יונג מיט אַן אויסגעשטרעקטן האַלדז ווי אַ שטעקן, אָנגעטאָן אין אַ מאָדנעם קאַפּעלושל, האָט זיך גענומען דאָס רעכט דעם רעבן מוסר צו זאָגן, צו זידלען אים, צו שטראָפֿן און פֿאַרשעמען אים בפֿני כּל עם ועדה, פֿאַר אַלעמען אין די אויגן. קודם-כּל האָט ער יחיאלן נישט אַנדערש גערופֿן ווי בײַ זײַן צונאָמען, יחיאל דאָרפֿסיונג. וואס מיינסטו, אז דו ביסט געווען א פעקל טרעגער פאר די פויערים אויף די דערפער קענסטו שוין זיין א רב? זאגט ער צום רעבן ווען דער רבי פראוועט טיש, די חסידים און די אורחים האבן אים געוואלט שלאגן פאר אזעלכע רייד, יחיאל לאזט אים נישט קיין שלעכטס טון, יעדן מאל ווען עס האט ווער דעם נאר אן עוולה געטון האט ער אנגעהויבן הויך צו רופן טאטע טאטע און יחיאל איז געקומען צו לויפן פון זיין שטיבל. מען האט געוואוסט אז דער רבי איז דעם נאר זייער מקרב, ער האלט אים נאנט ביי זיין טיש, ער גיט אים דעם ערשטן ביסן שיריים, האט מען דעם נאר געדולדעט און איבערגעטראגן פון אים אלע צרות, ווארום ווי נאריש ער איז נישט געווען, איז ער דאך אויף אזוי פיל קלוג, ער זאל וויסן אז אז עס איז ביים תהלים איד א יחוס צו זיין א נאר, און ער האט געצויגן נוצן פון זיין פריווילעגיע. ער פלעגט זיך דערלויבן פריייקייטן וואס קיין אנדערער האט זיך נישט ערלויבט, אז ער האט שוין דעם רעבן אליין געקאנט זאגן אלצדינג, ווער איז דען שוין ניצל געווארן פון זיין צונג? פון פרימארגן אן האבן אין דעם פאדערשטיבל געווארט אויף אים נויטבאדערפטיגע מיט פאפירענע קוויטלעך אין דער האנט. די טיר האט געהיט דער אלטער עזריאל, אויסגעמאגערט, א סקעלעט, מיט ביינער איבערגעצויגן מיט הויט און באוואקסן מיט גרויע האר, איינגעקורטשעט, אויפגעגעסן פון אלטקייט, איז ער געזעסן ר' עזריאל ביי א קליין טישל הארט ביי דער וואנט, און ביי דעם שיין פון א ברענעדיגן ליכט האט ער פאר אידן אדער ווייבער קוויטלעך געשריבן מיט א ציטערדיגע האנט. יעדער האט אריינגעלייגט א גראשן אין א טעלערל וואס איז געשטאנען פארן שמש. מען האָט אין עזריאלס טױבע אױערן אַרײַנגעשריגן דעם אײגענעם נאָמען און דעם נאָמען פֿון דער מאַמען, די בקשה אָדער די קרענק װאָס מען האָט געזוכט פֿון איר געהאָלפֿן צו װערן. גײט שװער צום קינד, זײַטן ברעכעניש, די קינדער זאָלן באַגערן צו לערנען, אַ גרינגע פּרנסה אָדער אַ טאָכטער חתונה צו מאַכן.

ביז עזריאל דערמאנט איר מיט אן אויפהייב פון זיינע ברעמען, שא, שטיל, דער רבי. אויף דער צווייטער זייט טיר, איינגעהילט אין זיין טלית איבערן קאפ, שטייט יחיאל און גראבט זיין פנים מיט דעם האלץ איין. ער האט נישט געדאווענט, ווארן עס איז שוין נאכן דאווענען. איצט איז ער זיך מכין פאר דער הייליגער עבודה אויפצונעמען די אידן וואס ווארטן מיט זייער בקשות אויף אים אויף יענער זייט טיר.

ישראל, דאָס הײליקע פֿאָלק, גאָטס אױסדערװעלטע זין. און ער האָט גאָט געבעטן, אַז ער זאָל אױפֿעפֿענען זײַן האַרץ, עס זאָל קאָנען אַרײַננעמען אין זיך די אַלע לײַדן און צרות, װאָס װאַרטן אױף אים הינטער דער טיר. ער האָט זיך דערמאַנט, אַז רב לוי-יצחק בערדיטשעװער, װעלכער האָט אַרײַנגענומען דעם צער פֿון אַ ייִדן אין זײַן האַרץ און נישט פֿריִער אַרױסגעלאָזט, ביז גאָט האָט אים נישט געהאָלפֿן.

זיי וואס זענען געשטאנען אויף אזא מדריגה זענען געווען ראוי פאר עבודת הקודש, ווארום זייער הארץ איז געווען איין ברענענדיג פייער מיט ליבע פאר אידן. אבער ווער איז ער און וואס איז ער אז ער זאל ראוי זיין איינצושטיין זיך פאר ישראל? נאר ער דערמאנט זיך אין דעם פסוק קרוב אדוני לנשברי לב ואת דכאי רוח יושיע.

גאָט, באַשאַף מיר אַ רײן האַרץ און אַן אױפֿריכטיק געמיט באַנײַ אין מיר. אַז האָט דערפֿילט דעם לב-טהור, האָט ער זיך געװאָרפֿן אױף דער פּאָדלאָגע, געקושט די שװעל, װאָס ישׂראל װעט איבער איר אַדורכגײן, געקושט די מזוזה, די לײסטלעך, און אױסגערופֿן מיט אױפֿגעהױבענע הענט, הײליק פֿאָלק ישׂראל, װאָס דו טראָגסט מיט ליבע אַלע פֿײַלן פֿון גאָט, פֿון זײַן ליבן נאָמענס װעגן. גוט מאָרגן דיר, הײליק פֿאָלק ישׂראל! ער האט אויפגעשלאסן דעם שלאס פון די טיר און געזאגט, אזוי ווי איך עפן די טיר פאר דיר, אזוי זאל גאט אויפעפענען די טויערן פון רחמים פאר דיינע טרערן ישראל. דאן ערשט האט ער אויפגעעפנט ברייט די טיר און אויסגערופן צום עולם, ליבע קינדערלעך, קומט אריין, קומט אריין, גאט'ס חסד איז אפן פאר אייך. ס'רוב זענען דאס געווען קליינע מענטשעלעך מיט קליינע עסקים וואס זענען געקומען צו אים פרעגן עצות, בעטן הילף, קיין גרויסע זענען צו אים נישט געקומען, חסידים און למדנים האלטן נישט פון אים ביזן היינטיגן טאג, מען האט נאר דרך ארץ פאר אים, מען ווייסט אז ער איז זייער אן ערליכער איד, א גרויסער אוהב ישראל. און ווייל דער קאצקער זכר צדיק לברכה וואס האט אמאל מיט יארן צוריק פון אים געהאלטן און אים מקרב געווען, פאלט נאך צוריק א גלאנץ אויף יחיאל'ן ביזן היינטיגן טאג. דערפאר אבער האט דאס נויטבאדערפטיגע פאלק געגלויבט אין אים, זיין שם האט זיך פארשפרייט איבער דער גאנצער געגנט ארום אז ער האט א געבענטשט מויל און א מזל'דיגע האנט. קומט צו אים א איד וואס האט געדינגען דעם סאד אין א פריץ הויף, דעם לעצטן גראשן זיין טאכטער'ס נדן האט ער אין סאד אריינגעשטעקט דריי הונדערט גילדן, ווען ער האט אים געדינגען נאך פסח צייט איז די וועלט געווען שיין, אלע ביימער זענען געווען באדעקט מיט בליעכץ, א מחיה צו זען, האבן זיך אבער איצט געמאכט אינמיטן ספירה צייט ווי מיר האלטן קעלטן און ווינטן,

יחיאל וועלכער איז געזעסן ביים טיש האט אויפגעדעקט זיין פנים פון טלית, ערשט איצט האט מען געזעהן אז זיין בערדל איז דורך די אכצן יאר וואס מיר האבן אים נישט געזעהן פארשנייט גרוי געווארן, ער זעהט שוין אויס ווי אן אלטער איד, איינגעבויגן איבער דעם קוויטל שאקלט ער זיך דעריבער ערנסט און פארטראכט. מיין ליב קינד, זאגט ער צום אידן, א גרויסע בקשה פארלאנגסטו פון רבונו של עולם, א גרויסע בקשה, קיין פריצייטיגע בארנעלעך פון די ביימער נישט אראפצושיטן, נישט נאר ביי דיר, נאר ביי קיין שום מענטשן נישט געדאכט, נא, דא האסטו א תהילים'ל, וועלן מיר ביידע תפילה טון, און סיי דיינע סיי אנדערע אומצייטיגע פרוכט זאל דער שטורעם ווינט נישט אראפרייסן. איך מיטן רעבן? מיך האט מען נישט געלערנט, קרעכצט דער איד פארשעמט. שאדט נישט, גאט הערט די שטימע גיכער ווי די רעדעוודיגע. זאג מיר נאך ווארט ביי ווארט, איך א פסוק און די א פסוק. די האסט מער זכות ביים רבונו של עולם ווי איך, און ער שטעלט זיך אוועק מיטן אידן תהילים זאגן. אַ צווייטער קומט צו אים, אַ ייִד אַ מילכיקער, וואָס וואוינט אין דאָרף צווישן גויים, האָט ער זיך צעקריגט מיטן פּויער איבער אַ קווערטל בראָנפֿן, האָט די פּויערטע אַ כּישוף אָנגעטאָן זײַנע קי און זיי גיבן קיין מילך נישט. וואָס ווילסטו פֿון מיר, מײַן ליב קינד? פֿרעגט אים דער רבי. אַז דער הייליקער רבי זאָל פֿאַרשעלטן די כּישוף-מאַכערין, די גויע. קיין שעלטער בין איך נישט, זאגט יחיאל, ווי עס שטייט אין פסוק יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם, מיינט מען נישט די זינדיגע, נאר די זינד, נאר דאס רשעות זאל אונטערגיין. פאר אהיים און בעט דיך איבער מיט דעם גוי איבער א קווערטל בראנפן, לוינט זיך נישט צו קריגן זיך און קיין כישוף גלויב איך נישט, אז די קו וועט זיך אפקעלבן, וועט זי דיר מער מילך געבן. מען איז אבער אויך געקומען מיט ערנסטערע און שווערערע עניינים. איינער ביי וועמען מען האט די ווינטמיל אויסגעדינגען און די פרנסה ביי אים צוגענומען. א איד וועמען עס שטייט נעבעך פאר תפיסה, מען האט אים געכאפט ביים פארקויפן טרייפענעם בראנפן, האט ער מורא אז ער זאל חלילה נישט אריינפאלן אין גוי'אישע הענט. איך האב נישט ליב אז א איד האנדלט מיט טרייפענע זאכן, זאגט יחיאל און פארשטעלט זיך מיט די הענט די אויגן כדי ער זאל נישט. קוקן א רשע אין פנים אריין, עס שטייט געשריבן ועם קדושים תהיו לי. רעבע, איך בין אומשילדיג, וויינט דער איד, מען האט אויף מיר געמאכט א בלבול. יחיאל נעמט אוועק די הענט פון די אויגן, קוקט דעם איד אין פנים אריין, א ליכט שיינט אין זיינע אויגן, אין יחיאל'ס הארץ ווערט עפעס קלאר, ער דערקענט אז דער צלם אלוהים איז ביי אים ריין. זיי מיר מוחל מיין ליב קינד וואס כ'האב דיך חושד געווען, קום, לאמיר צוזאמען תהלים זאגן. און ער שטעלט זיך מיטן אידן זאגן א קאפיטל תהלים און שיקט אים אהיים מיטן גוטן ווארט, אזוי ווי דו האסט נישט געוואוסט אז עס איז אין דיין שטוב אריינגעקומען, אזוי וועסטו נישט וויסן ווי עס וועט פון דיין שטוב פארשווינדן, און שרעק דיך נישט. אבער נישט שטענדיג איז יחיאל אזוי ברייטהארציג און פארשפרייט מיט דער ברייטער האנט גאט'ס שפע, דאס רחמנות, ווארום בשעת יחיאל זיצט דארט ביים טיש, איינגעהילט אין זיין טלית צו טאן גאט'ס עבודה, אויפצונעמען ישראל, האט גאט אים געגעבן א גרויסן כח, דעם כח פון זען און דעם כח פון פילן. ווען זיינע אויגן רוען אויף א מענטשנ'ס פנים, קומט איבער אים אן אינעווייניגסטע באוואוסטקייט, א חכמה רוהט דאן אין זיין הארץ, און ער קען זען דעם צלם אלהים אין מענטשנ'ס פנים, ביי וועמען עס איז גאנץ און ביי וועמען עס איז חלילה קאליע. אויך דערפילט ער דעם גוטן ריח וואס עס גייט אויף פונעם חסיד און צדיק און דעם שלעכטן פון רשע. שטייט פאר אים א רייכער אקסן סוחר, ער פארט שוין צו יחיאל'ן א צייט מיט יארן, שיקט דעם רעבן ביי יעדן ברית וואס ער מאכט א גרויסן העכט, א זייטל פלייש, פאר יעדן געשעפט וואס ער מאכט קומט ער צו לויפן קיין יאנעוו צו פרעגן דעם רעבן מיט זיין איינגעוואוינטער זיכערקייט שטייט ער פאר יחיאל, עס איז דאך זיין רבי, ער האט שוין גאט אין קעשענע. טראכט זיך יחיאל ווען ער קוקט אויף זיין פנים ווי צופרידן ער איז, וואס ווילסטו שלמה, איך זעה דאך אין דיין קוויטל אז עס פעלט דיר ברוך השם גארנישט. הייליגער רבי, איך וויל אז דער רבונו של עולם זאל מיר העלפן אז איך זאל ווערן א נגיד. א נגיד? רופט יחיאל אויס מיט דערשטוינט, אידן באדארפן נישט קיין נגידים, נגידות שאדט צו אידישקייט, ווי עס שטייט אין פסוק טוב לי כי עניתי למען אלמד חקיך.

און דער איד צופרידן וואס ער האט אים איבערגעלאזט כאטש דאס געזונט. שוין הייליגער רבי, איך וויל שוין גארנישט, עס זאל נאר בלייבן ביים אלטן, שטאמלט דער שטארקער אקסן סוחר א בלייכער פאר שרעק און טרעט אפ הינטערוויילעכץ פון יחיאל'ן.

נאָר זײַנע ליפּן זענען פֿאַרשטומט. ער האַלט דאָס קוויטל לאַנג אין האַנט. עס דאַכט זיך אים, אַז אַ גאַנצן פּאַק מיט צרות האַלט ער אין דער האַנט, אַזוי שווער איז עס. הייליקער רבי, מײַן האַרץ זאָגט מיר נישט קיין גוטס. איך בין אַהערגעפֿאָרן צו אײַך, האָט מיר אַ פּויערל נאָכגעשריגן אויף דער פֿור, זשידזשע דאָ יעראָזאָלימי, ייִד קיין ירושלים. וואס האט ער געזאגט? יידל קיין ירושלים? אוי! עס איז דאך א גרויס ווארט רופט אויס יחיאל, ווער ווייס ווער דאס פויערל איז געווען? זשידזשע דא יעראזאלימי? געמיינט האט ער דאס ירושלים של מעלה, דאס העכערע ירושלים, און אויב אזוי וואס האסטו ווידער מורא? שטייט דאך פאר דיר דאס גן עדן אנגעגרייט! אוי רבי! דאָס מײנט איר? און אַ מאָדנע באַלױכטונג האָט זיך באַװיזן אין דעם ייִדנס בלײך-געלע װײַסלען. ער האָט זיך פֿאַרטראַכט אַ װײַלע. זײַנע אױגן האָבן פֿאַרלױרן די גלעזערנע שטומקײט, זײ זענען לעבעדיק געװאָרן און זײ האָבן עפּעס װאָס געזען, װאָרום די לעצטע רעשט בלוט פֿון זײַן אױסגעדאַרטן קערפּער איז זיך אין זײַנע געלע סקעלעטן-באַקן געקומען אָנצולױפֿן. ער האָט זײַנע געלע סקעלעטן-פֿינגער אױסגעצױגן אין דער לופֿט, װי ער װאָלט אָטעם געװאָלט אױסשנאַפּן, און געשטאַמלט מיט זײַנע בלײכע ליפּן, רעבע, איך האָב שױן פֿאַר גאָרנישט קײן מורא, און פֿאַר די קלײנע קינדער אױך נישט, װאָרעם ער איז דאָך אַ פֿאָטער צו יתומים. יחיאל שטעלט זיך אױף פֿון שטול און נעמט דעם ייִדנס האַנט אין זײַנער, נײן, נישט דאָס האָב איך געמײנט, בײַ גאָט איז נאָך אַלץ מעגלעך.

און טראָגן צום שער הרחמים. טײל מאָל פֿאַרפֿאָרט אױך פֿאַר זײַן טיר אַ פּױעריש װעגעלע, אױף װעלכעס ליגט אױסגעבעט אין שטרױ אַ בלײכע קראַנקע גױע. שטײט דער פּױער פֿאַרן רעבן מיטן היטל אין דער האַנט, די ייִדן טוען אָן דעם פּױערל צוריק דאָס היטל אױפֿן קאָפּ, דער אַלטער עזריאל שרײַבט פֿאַר אים אַ קװיטל. איצט שטײט דאָס פּױערל מיטן קװיטל אין דער האַנט פֿאַר יחיאלן. דאָס פּויערל ציטערט און באַווייזט מיט דער האַנט דורכן פֿענצטער, וווּ אין דרויסן ליגט דאָס קראַנקע ווײַב אויפֿן שטרוי-פֿירל. יחיאל דערמאָנט זיך אָן אָרעם טאַדעוש. ער הייבט זיך אויף פֿון שטול, גייט צו צום פֿענצטער, קוקט אַרויס און זעט דאָס פּויערישע פֿירל. ער פֿאַרמאַכט די אויגן, נעמט פֿון פּויערלס האַנט דאָס קוויטל און לייגט עס אַרײַן צווישן די ייִדישע. אפגעפארטיגט זיך מיט די מאנספערשוינען האט ער געהייסן עפענען די טיר און איז ארויסעגאנגען צו די ווייבער וואס האבן געווארט מיט זייערע קוויטלעך אין די הענט אין ווארטע שטיבל. קיין ווייבער האט ער נישט צוגענומען באזונדער נאר אלע מיטאמאל, מען האט זיי געהייסן אראפריקן די פאטשיילעס איבער זייערע קעפ. יחיאל האט פארדעקט זיין קאפ מיט דעם גרויסן טלית, אוועקגעשטעלט זיך ביי די טיר לעבן דער מזוזה, אויפגעהויבן די הענט און געבענטשט די ווייבער, מיט א ציטערדיגע שטימע האט ער אנגעהויבן אויסצורעכענען די נויטן פון א אידישן ווייב, ער האט גערעדט צו זיי די פשוט'סטע און נוצליכסטע ווערטער. ליבע אידישע טעכטער, צירונג פון ישראל, געבענטשט פון ליבן טאטן אז איר זאלט האבן שטענדיג א ליכטיגן חן אין אייערע מענער'ס אויגן, און אייערע מענער זאלן געפינען שיינקייט אין אייערע אויגן, איר זאלט

און אַז עס װעט קומען אײַער צײַט, איר זאָלט ברענגען לעבנס אױף דער װעלט, זאָלט איר זײ ברענגען בשלמות אָן מומים אין לײַכטקײט, איר זאָלט קײן צער גידול בנים נישט האָבן, איר זאָלט די זכיה האָבן צו דערציִען אײַערע קינדער לתורה לחופּה למעשים טובים, ליבע ייִדישע טעכטער. עזריאל איז אַרומגעגאַנגען און האָט צוגענומען פֿון די װײַבער די קװיטלעך, זײ אַרײַנגעטראָגן און צוזאַמענגעלײגט מיט די אַנדערע. יחיאל'ס קערפער איז שוין געווען אדורכגעווייקט אין שווייס און אנגסטן, ווי ער וואלט א שווערע פיזישע ארבעט געוועזן געטאן. דאס העמד האט זיך אים געקלעפט אויפן לייב, און דער שווייס איז אים גערינען פון שטערן איבערן פנים אין בארד אריין. ערשט איצט האט ער זיך גענומען צו זיין עבודה, ער האט פארשלאסן די טיר הונטער זיך, און ווען ער איז געבליבן אליין איז ער צוגעגאנגען צום בעלעמל וואס איז געשטאנען אין זיין שטוב און האט ארויסגענומען פון ארון קודש א זאק, א געווענליכן זאק וואס אידן טראגן איבער די דערפער ארום, גענומען די קוויטלעך וואס זענען געלעגן אויפן טיש, סיי די אידישע סיי די גוי'אישע, און אריינגעלייגט זיי אין זאק. דער זאק האט מיטאמאל מאסע באקומען.

שניי-ווינטן האָבן געבלאָזן, זאַווירוכעס האָבן זײַן לײַב דורכגענומען, ווי אַ מאָל אין די שניי-פֿעלדער האָבן זיך טײַכן אויפֿגעעפֿנט פֿאַר זײַנע פֿיס, מלאכי חבלה זענען אויפֿגעוואָקסן, מלאכים מיט פֿײַערדיקע שווערדן האָבן זיך געשטעלט קעגן אים אויף זײַן וועג, מניעות ווענט זענען אויסגעוואָקסן פֿאַר זײַנע אויגן, שטורעם-ווינטן האָבן אים געכאַפּט צווישן זייערע אײַנגעדרייטע פֿינגער און אים נישט מער אָפּגעלאָזט. אבער יחיאל האט זיך געראנגלט מיט די מלאכי חבלה ווי אמאל יעקב מיטן מלאך, ער האט דורכגעשפרייזט פייערדיגע ימים, צעבראכן ווענט, אויסגעמיטן בערג און טאלן, אויפגעפראלט פארשלאסענע טירן און גרעניצן איבערגעשטיגן, קיין שום ווינטן קיין שום שטורעמס האבן אים נישט געקאנט צוריקהאלטן. אראפ פון מיין וועג, איך טראג אידישע צרות אויף מיינע פלייצעס, אראפ פון מיין וועג, תפילות געשרייען און טרערן טראג איך אין מיין זאק. זיין קערפער האט זיך געבויגן פון דער שווערער מאסע, זיינע פיס האבן זיך געשניטן, געבאדן אין אנגסטן און שווייס, טרעט ער די גרעניצן דורך, און אט דערזעט ער שוין די פייערדיגע טויערן פון בלויקייט ארויסלייכטן, דער לעצטער שריט, א האנט וועט זיך צו אים אויסשטרעקן, ער וועט דערזען א געזיכט, חסד. אין שווארצן געהילט שטייט זי הינטער דעם טויער פון שער הרחמים,

פלוצלינג קלאפט מען אין זיין טיר און מען וועקט אים פון זיין חלום אויף. ניין, ער האט קיין כוחות נישט מער. זיין הארץ איז שוין פול, איבערגעפילט. ער קען מער קיין נייע צרות אין זיין הארץ נישט ארייננעמען. איך האב נאך די אלטע נישט אנגעווארן. גענוג. איך קען נישט מער. מיין זאק איז פול. ער טראכט זיך, אבער די קלעפ אין די טיר הערן נישט אויף. איצט ווייס ער אז עס איז עפעס געשען. מען רופט אים צוריק. זאל מען זיין זאק נישט וועלן אננעמען היינט? דורכדעם שיקט מען אים צוריק פון דעם לעצטן שריט. מיט געבייזער און אנגסט גיט ער א פראל אויף די טיר. א ברייטבייניגער איד מיט א נחת באשטראלט פנים שטייט פאר אים מיט א גרויסן לעקעך אויפן טאץ.

יא, דאס קינד וואס איר האט אויסגעבעטן פאר אונז ביי גאט, זי הייסט דאך נאך אייער ווייב עליה השלום רעזל. אה, רעזל, רעזל, נאך מיין ווייב עליה השלום, יא יא, וועקט זיך יחיאל פון זיינע וועלטן ארויס, סיי ווי סיי איז עס א גוטער סימן, זאגט יחיאל אן אויפגעריכטער, כלה איז בבחינת חסד, גיב עזריאל אביסעלע בראנפן. ער האָט זיך אַװעקגעזעצט, דעם אָטעם אָפּכאַפּן, זײַנע אױגן האָבן זיך אױסגעלײַטערט, ער האָט עפּעס װאָס געזען, ער האָט זיך דערמאָנט אָן זײַן װײַב עליה השלום, און ער איז געװען זיכער, מען האָט אים געגעבן אַ צײכן פֿון הימל, אַז זײַנע תּפֿילות זענען אָנגענומען געװאָרן. ער האָט געטרונקען לחײם צו זעליקן ער האט טועם געווען א שטיקל לעקעך, און דאס איבעריגע האט ער ארויסגעשיקט צו די ארעמעלייט אינדרויסן. באנטשע שווייג פון יצחק לייבוש פרץ, געליינט פון אבא איגעלפעלד. דא אויף דער וועלט האט באנטשע שווייג'ס טויט גאר קיין איינדרוק נישט געמאכט, פרעגט עמיצן בחרם ווער באנטשע איז געווען, ווי אזוי ער האט געלעבט, אויף וואס ער איז געשטארבן, צי האט ער אים דאס הארץ געפלאצט, צו די כוחות זענען אים אויסגעגאנגען, צו דער מארך ביין האט זיך איבערגעבראכן אונטער א שווערער לאסט, ווער ווייסט, אפשר איז ער גאר פאר הונגער געשטארבן. א פערד אין טראמוויי זאל פאלן וואלט מען זיך מער אינטערעסירט, עס וואלטן צייטונגען געשריבן, הונדערטער מענטשן וואלטן פון אלע גאסן געלאפן און די נבילה באקוקט, באטראכט אפילו דאס ארט ווי די מפלה איז געווען. נאר דאס פערד אין טראמוויי וואלט אויך די זכיה נישט געהאט עס זאל זיין אזויפיל פערד ווי מענטשן, טויזנט מיליאן. באנטשע האט שטיל געלעבט און איז שטיל געשטארבן, ווי א שאטן איז ער דורך דורך אונזער וועלט. אויף באנטשעס ברית האט מען קיין וויין נישט געטרינקען, עס האבן קיין כוסות געקלינגען, צו בר מצוה האט ער קיין קלינגענדיגע דרשה נישט געזאגט, געלעבט האט ער ווי א גרוי קליין קערנדל זאמד ביים ברעג פון ים, צווישן מיליאָנען זײַנס גלײַכן. און אַז דער ווינט האָט אים אויפֿגעהויבן און אויף דער אַנדערער זײַט ים אַריבערגעיאָגט, האָט עס קיינער נישט באַמערקט. בײַם לעבן האָט די נאַסע בלאָטע קיין צייכן פֿון זײַן פֿוס נישט באַהאַלטן.

וואלט בונטשע א מצבה געהאט, וואלט אפשר איבער הונדערט יאר אן אלטערטום פארשער זי געפונען, און דער נאמען בונטשע שווייג וואלט נאכאמאל איבערגעקלינגען אין אונזער לופט. א שאטן. זיין פאטאגראפיע איז נישט געבליבן ביי קיינעם אין מח, ביי קיינעם אין הארץ. עס איז פון אים קיין זכר געבליבן, קיין קינד, קיין רינד. עלנד געלעבט, עלנד געשטאָרבן. ווען נישט דער מענטשלעכער גערודער, וואָלט אפשר איימעץ אַ מאָל דערהערט, ווי בונטשעס מאַרך-ביין האָט הינטער דער לאַסט געקנאַקט. וואָלט די וועלט מער צייט געהאַט, וואָלט איימיצער אפשר אַ מאָל באַמערקט, אַז בונטשע, אויך אַ מענטש, האָט לעבעדיקערהייט צוויי אויסגעלאָשענע אויגן און שרעקלעך איינגעפאַלענע באַקן. אז אפילו ווען ער האט גאר שוין קיין לאסט נישט אויף די פלייצעס, איז אים אויך דער קאפ צו דער ערד געבויגן גלייך ער וואלט לעבעדיגערהייט זיין קבר געזוכט. וואלטן אזוי ווייניג מענטשן ווי פערד אין טראמוויי געווען, וואלט אפשר אמאל עמיצער געפרעגט, וואו איז בונטשע אהינגעקומען? ווען מען האט בונטשען אין שפיטאל אריין געפירט איז זיין ווינקל אין סוטערינע נישט ליידיג געבליבן, עס האבן דערויף צען זיינס גלייכן געווארט און צווישן זיך דעם ווינקל אין פלוס ליציטירט, ווען מען האט'ן פון שפיטאל בעט אין טויטן שטיבל אריין געטראגן האבן אויפן בעט צוואנציג ארעמע קראנקע געווארט, ווען ער איז ארויס פון טויטן שטיבל האט מען צוואנציג הרוגים פון אונטער אן איינגעפאלן הויז געבראכט, ווער ווייסט ווי לאנג ער וועט רואיג וואוינען אין קבר, ווער ווייסט וויפיל עס ווארטן שוין אויף דעם שטיקל פלאץ. שטיל געבוירן, שטיל געלעבט, שטיל געשטארבן, און נאך שטילער באגראבן. נאר נישט אזוי איז געווען אויף יענער וועלט. דאָרטן האָט בונטשעס טויט אַ גרויסן איינדרוק געמאַכט. דער גרויסער שופר פון משיח'ס צייטן האָט געקלינגען אין אַלע זיבן הימלען. בונטשע שווייג איז נפטר געוואָרן. די גרעסטע מלאכים מיט די ברייטסטע פליגל זענען געפלויגן און איינער האָט דעם אַנדערן איבערגעגעבן. בונטשע שווייג איז נתבקש געוואָרן בישיבה של מעלה אין גן עדן איז אַ רעש, אַ שמחה, אַ גערודער, באָנטשע שווייג, אַ שפּאַס, באָנטשע שווייג. יונגע מלאכימלעך מיט בריליאַנטענע אייגעלעך, גאָלדענע דראָט-אַרבעטנדיקע פֿליגעלעך און זילבערנע פּאַנטאָפֿעלעך זענען באָנטשען אַנטקעגן געלאָפֿן מיט שמחה. דער גערויש פֿון די פֿליגל דאָס קלאַפּן פֿון די פּאַנטאָפֿעלעך און דאָס פֿריילעכע לאַכן פֿון די יונגע פֿרישע רויזיקע מײַלכלעך האָט פֿאַרפֿילט אַלע הימלען און איז צוגעקומען ביז צום כּיסא-הכּבֿוד. און גאָט אַליין האָט אויך שוין געוווּסט, אַז באָנטשע שווײַג קומט. אברהם אבינו האט זיך אין טויער פון הימל געשטעלט, די רעכטע האנט אויסגעשטרעקט צום ברייטן שלום עליכם, און א זיסער שמייכל שיינט אזוי העל אויף זיין אלטן פנים. וואס רעדלט אזוי אין הימל? דאס האבן צוויי מלאכים אין גן עדן אריין פאר באנטשעס וועגן א גינגאלדענע פאטערשטול אויף רעדלעך געפירט. וואס האט אזוי העל געבליצט, דאס האט מען דורכגעפירט א גאלדענע קרוין מיט די טייערסטע שטיינער געזעצט אלץ פאר באנטשען. נאך פארן פסק פון בית דין של מעלה פרעגן די צדיקים פארוואונדערט און נישט גאר אן קינה. אה ענטפערן די מלאכים, דאס וועט זיין א פראסטע פוסטע פארמע. קעגן באנטשע שווייג וועט אפילו דער קטיגור קיין ווארט אין מויל נישט געפינען. די דיעלע וועט דויערן פינף מינוט. איר שפילט זיך מיט באנטשע שווייג? אז די מלאכימלעך האבן באנטשען געכאפט אין דער לופט און אָפּגעשפּילט אים אַ זמר, אַז אברהם אָבֿינו האָט אים ווי אַן אַלטן קאַמעראַד די האַנט געשאָקלט, אַז ער האָט געהערט, אַז זײַן שטול איז גרייט אין גן-עדן, אַז אויף זײַן קאָפּ וואַרט אַ קרוין, אַז אין בית-דין של מעלה וועט מען איבער אים קיין וואָרט נישט רעדן, האָט באָנטשע גלײַך ווי אויף יענער וועלט געשוויגן פֿאַר שרעק. עס איז אים דאָס האַרץ אַנטגאַנגען. ער איז זיכער, אַז דאָס מוז זײַן אַ חלום אדער א פראסטער טעות? ער איז צו ביידע געוואוינט. נישט איינמאל האט אים אויף יענער וועלט גע'חלומ'ט אז ער קלויבט געלט אויף דער פאדלאגע, גאנצע אוצרות ליגן, און אויפגעכאפט האט ער זיך גאר נאך א גרעסערער קבצן ווי נעכטן. נישט איינמאל האט אים עימיץ פאר א טעות צוגעשמייכלט, א גוט ווארט געזאגט, און איבערגעדרייט זיך און אויסגעשפיגן. מיין מזל, טראכט ער, איז שוין אזוי. און ער האט מורא די אויגן אויפצוהייבן. דער חלום זאל נישט פארשווינדן. ער זאל זיך נישט אויפכאפן ערגעץ אין א הייל צווישן שלאנגען און עקדישן. ער האט מורא פון מויל א קלאנג ארויסצולאזן, מיט א גליד א ריר צו טאן, מען זאל אים נישט דערקענען און אוועקשליידערן אויף כף הקלע. ער ציטערט, ער הערט נישט די מלאכים'ס קאמפלימענטן, זעהט נישט זייער טאנצן ארום אים, ער ענטפערט נישט אברהם אבינו אויפן הערצליכן שלום עליכם, און געפירט צום בית דין של מעלה זאגט ער אים שוין קיין גוט מארגן נישט. אויסער זיך איז ער פאר שרעק, און זיין שרעק איז נאך גרעסער געווארן אז ער האט נישט ווילנדיג דערזעהן די פאדלאגע פון בית דין של מעלה, סאמע אלעבאסטער מיט בריליאנטן.

לעז, נאר בקיצור. מיט באנטשען דרייט זיך דער גאנצער סאלון, עס רוישט אים אין די אויערן, אינעם גערויש הערט ער דאך אלעמאל שארפער און שארפער דעם מלאך'ס מליץ זיס קול ווי א פידל. זיין נאמען, הערט ער, האט אים געפאסט ווי צו א שלאנק לייב, א קלייד פון אן ארטיסט א שניידער'ס האנט. וואס רעדט ער? פרעגט זיך באנטשע, און ער הערט ווי אן אומגעדולד קול האקט אים איבער און זאגט, נאר אן משלים! ער האט זיך קיינמאל, הויבט ווייטער אן דער מליץ יושר, אויף קיינעם נישט געקלאגט, נישט אויף גאט, נישט אויף לייט, זיין אויג האט קיינמאל נישט אויפגעפלאמט קיין פונק פון האס, ער האט עס קיינמאל נישט אויפגעהויבן מיט א פרעטענזיע צום הימל. באנטשע פארשטייט ווייטער נישט א ווארט, און דאס הארטע קול שלאגט ווייטער איבער, אן רעטאריק! איוב האט נישט אויסגעהאלטן, ער איז אומגליקליכער געווען. פאקטן! טרוקענע פאקטן! רופט נאך אומגעדולדיגער דער פרעזעס. צו אכט טעג האט מען אים מל געווען. נאר אן רעאליזם! א מוהל א פושער האט דאס בלוט נישט פארהאלטן. ווייטער, ער האט אלץ געשוויגן פירט ווייטער דער מליץ יושר אפילו ווען די מוטער איז אים געשטארבן און ער האט צו דרייצן יאר א שטיף מאמע באקומען, א שטיף מאמע א שלאנג, א מרשעת מיינט מען דאך אפשר פארט מיך טראכט באנטשע אן אינסינואציעס אויף דריטע פערזאנען בייזערט זיך דער פרעזעס זי פלעגט אים קארגן דעם ביסן אייערנעכטיג פארשימלט ברויט האר פלאקס פאר פלייש. און זי האָט קאַװע מיט סמעטענע געטרונקען. צו דער זאַך, שרײַט דער פּרעזעס. זי האָט פֿאַר אים פֿאַר דאָס קײן נעגל נישט געקאַרגט, און זײַן ברױן און בלאָ לײַב פֿלעגט אַרױסקוקן דורך אַלע לעכער פֿון זײַנע פֿאַרשימלטע צעריסענע קלײדער. װינטער אין די גרעסטע פֿרעסט האָט ער איר באָרװעס אין הױף האָלץ געהאַקט, און די הענט זענען צו יונג און צו שוואך געווען, די קלעצלעך צו דיק, די האק צו שטומפיג. נישט איין מאל האט ער זיך די האנט פון די געלענקען אויסגעריסן, נישט איין מאל האט ער זיך די פיס אפגעפרוירן, נאר געשוויגן. נאר געשוויגן האט ער, אפילו זיך פארן פאטער, פארן שיכור לאכט דער קטיגור, און באנטשען ווערט קאלט אין אלע אברים. נישט געקלאגט, ענדיגט דער מליץ יושר דעם זאץ. און שטענדיג עלנד פירט ער ווייטער, קיין חבר, קיין תלמוד תורה, קיין חדר, קיין גאנץ בגד, קיין פרייע מינוט. פאקטן! רופט ווייטער דער פרעזעס. ער האט געשוויגן אפילו שפעטער ווען דער פאטער האט אים שיכור'ערהייט אמאל אנגעכאפט ביי די האר און אינמיטן א שניידנדיגער ווינטער נאכט ארויסגעווארפן פון שטוב. ער האט זיך שנעל אויפגעהויבן פון שניי און איז אנטלאפן וואו די אויגן האבן אים געטראגן. אויפֿן גאַנצן וועג האָט ער געשוויגן. בײַם גרעסטן הונגער האָט ער נאָר מיט די אויגן געבעטלט. ערשט אין אַ שווינדלדיקער נאַסער פֿרילינג-נאַכט איז ער אין אַ גרויסער שטאָט אַרײַנגעקומען. ער איז אַרײַן ווי אַ טראָפּן אין אַ ים, און דאָך האָט ער די אייגענע נאַכט אין אַרעסט פֿאַרבראַכט. ער האָט געשוויגן, נישט געפֿרעגט פֿאַר וואָס, פֿאַר ווען. ער איז אַרויס און די שווערסטע אַרבעט געזוכט, נאָר ער האָט געשוויגן. שווערער פאר דער ארבעט איז געווען זי צו געפונען. ער האט געשוויגן, באדנדיג זיך אין קאלטן שווייס, צוזאמענגעדרייט אונטער דער שווערסטער לאסט, ביים גרעסטן קראמפ אין ליידיגן מאגן האט ער געשוויגן. באשפריצט פון פרעמדער בלאטע, באשפיגן פון פרעמדע מיילער, געיאגט פון טראטואר מיט דער שווערסטער לאסט, אראפ אין גאסן צווישן דראשקעס, קארעטן און טראמווייס, קוקנדיג יעדע מינוט דעם טויט אין די אויגן אריין, האט ער געשוויגן. ער האט קיינמאל נישט איבערגערעכנט וויפיל פוד לאסט עס קומט אויס אויף א גראשן, וויפיל מאל ער איז געפאלן ביי יעדן גאנג פאר א דרייער, וויפיל מאל ער האט שיעור נישט די נשמה אויסגעשפיגן מאנענדיג זיין פארדינסט. ער האט נישט גערעכנט נישט זיין נישט יענעמ'ס מזל, נאר געשוויגן. זיין אייגן פארדינסט האט ער אויך נישט הויך געמאנט, ווי א בעטלער האט ער זיך ביי די טיר געשטעלט און אין די אויגן האט זיך א הינטישע בקשה געמאלט, קום שפעטער! און ער איז פארשווינדן שטיל ווי א שאטן, כדי שפעטער נאך שטילער אויסצובעטלען זיין פארדינסט. ער האט אפילו געשוויגן ווען מען פלעגט אים אפרייסן פון זיין פארדינסט אדער אריינווארפן א פאלשע מטבע, ער האט אלץ געשוויגן. מיינט מען דאך טאקע מיך, טרייסט זיך באנטשע. איינמאל, פירט ווייטער דער מליץ יושר, נאך א טרינק וואסער, איז אין זיין לעבן אן ענדערונג געשען. עס איז דורכגעפלויגן א קאטש אויף גומענע רעדער מיט צעפלאשעטע פערד. דער שמייסער איז שוין לאנג פון ווייטנס געלעגן מיט א צעשפאלטענעם קאפ אויפן ברוק, פון די דערשראקענע פערדס מיילער.